בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות דף ע"ז, מיר הייבן אן דף ע"ז עמוד א', נײַנצן שורות פון אויבן, דרש רבא, זאגט די הייליגע גמרא דרש רבא, האט רבא גע'דרשנ'ט מאי דכתיב, וואס שטייט אין פסוק, דוד המלך זאגט אין תהילים, פתחת למוסרי, אז דער רבונו של עולם האט געעפנט מוסרי, די שטריק וואס בינדט צאם, וואס האלט צאמגעבינדן, איז וואס איז פשט פון דעם? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, דוד המלך האט געזאגט פארן רבונו של עולם,

און בזכות דעם איז נתקיים געווארן מלכות בית דוד, זאגט די גמרא דרש רבא, רבא האט אויך גע'דרשנ'ט מאי דכתיב, דאס וואס שטייט אין פסוק, דוד המלך זאגט אין תהלים רבות עשית אתה ה' אלקי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, איז אלי לא נאמר, דוד המלך וואלט לכאורה געדארפט זאגן אלי, אויף די אלע נפלאות און מחשבותיך וואס דער רבונו של עולם האט געמאכט מיט אים, ווער איז די אלינו, אלא אלינו, אויף וועם נאך האט דוד המלך גערעדט? נאר וואס דען, מלמד שהיה רחבעם יושב בחיקו של דוד, רחבעם, שלמה המלך'ס זון, דוד המלך'ס אייניקל, איז געזעצן אויפן שויס פונעם זיידן, און ער איז דאך געווען א זון פון נעמה העמונית, אמר לו, האט דוד המלך אים געזאגט, עלי ועליך נאמרו שתי מקראות הללו, צוליב מיר און צוליב דיר, איז געזאגט געווארן די צוויי פסוקים, וואס ווי די מהרש"א צייכנט צו וועלכע צוויי פסוקים, איז קודם כל דאס אז שטייט עמוני מואבי א לשון זכר נישט א לשון נקבה, און צווייטנס ווי מען האט נעכטן געזען די המשך דארט שטייט על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים אז דרכו של איש לקדם ואין דרכה של אישה וואס פון דעם איז מען אויך ממעט א נקבה עמונית און א מואבית איז דוד המלך זאגט נפלאותיך ומחשבותיך אלינו ער דאנקט די רבונו של עולם אויף די טובה וואס דער רבונו של עולם האט געמאכט אז ער האט מתיר געווען אן עמונית און א מואבית. זאגט די גמרא ווייטער נאך א דרש פון רבא, דרש רבא, מאי דכתיב, דאס וואס שטייט אין פסוק אין תהילים אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי אמר דוד, דוד המלך האט געזאגט אני אמרתי עתה באתי, דוד המלך האט געטראכט אז בשעת וואס שמואל האט אים געזאלבט מיט די שמן המשחה האט אים געמאכט גרויס, דעמאלטס איז ער גרויס געווארן, וואס טייטש, דעמאלטס האט אים דער רבונו של עולם אויסגעקלויבט צו גרויס ווערן, אבער ולא ידעתי זאגט דוד כ'האב נישט געוואוסט שבמגילת ספר כתוב עלי אז ס'שטייט שוין וועגן מיר, אינעם ספר תורה, וואס טייטש דער רבונו של עולם האט שוין אינזינען געהאט סאך פארדעם, אין די צייטן פון אברהם אבינו האט שוין דער רבונו של עולם אינזינען געהאט אז דוד המלך זאל זיין קעניג, ווי זעהט מען דאס? ווייל התם כתיב הנמצאות ביי לוט, ווען די מלאכים האבן געזאגט פאר לוט ער זאל אנטלויפן, שטייט דארט קום קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות, און הכא כתיב ביי דוד המלך שטייט מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו, איז ביי ביידע שטייט א לשון הנמצאות מצאתי, וואס טייטש דער רבונו של עולם ווען ער האט געראטעוועט לוט מיט די טעכטער, וואס פון זיי איז דאך ארויס די עמונים און מואבים, האט שוין אינזינען געהאט זיי צו ראטעווען כדי עס זאל קענען ארויסקומען פון דעם דוד המלך און רחבעם מלכות בית דוד. זאגט יעצט די גמרא ווייטער א נייע זאך, אמר עולא אמר רבי יוחנן, בת גר עמוני כשרה לכהונה, א טאכטער פון א גר עמוני איז כשר לכהונה, יעצט אזוי, די גמרא, אז דערווייל פארשטייט באלד וועט מען זען אז נישט דאס מיינט עס, אבער דערווייל פארשטייט די גמרא אז וואס רבי יוחנן זאגט דא איז אז טאמער אן עמוני האט חתונה מיט אן עמונית, א גר האט חתונה מיט א גיורת, און זיי ווערן טראגעדיג, און ס'ווערט געבוירן א טאכטער, איז די טאכטער מעג חתונה מיט א כהן, איז אמר ליה רבא בר עולא לעולא, האט רבא בר עולא געזאגט צו עולא כמאן, ס'טייטש ווי וועם גייט די מימרא פון רבי יוחנן, אי כרבי יהודה, עסטו וועלן זאגן ס'גייט כשיטת רבי יהודה, מ'האט שוין זען וועלכע רבי יהודה, זאגט רבא דאס קען נישט זיין, ווייל הא אמר, רבי יהודה זאגט דאך בת גר זכר כבת חלל זכר, רבי יהודה האלט, אז א בת גר, נישט קיין חילוק וועלכע סארט גר, יעדע טאכטער פון א גר איז אזוי ווי א טאכטער פון א חלל וואס טאר נישט חתונה האבן מיט א כהן, איז אויב אזוי דא וואס א עמוני האט חתונה מיט א עמונית, די טאטע איז א גר, אוודאי און אוודאי די טאכטער וועט נישט טארן חתונה האבן מיט א כהן, איז קען נישט זיין רבי יוחנן זאגט זיין מימרא כשיטת רבי יהודה, ווייטער ואי כרבי יוסי, עסטו וועלן זאגן ס'גייט כשיטת רבי יוסי, איז וואס איז די חידוש? פשיטא, אוודאי און אוודאי לויט רבי יוסי קען די טאכטער חתונה האבן מיט א כהן, ווייל הא אמר, רבי יוסי זאגט דאך אף גר שנשא גיורת, בתו כשרה לכהונה, אז ווען א גר האט חתונה מיט א גיורת, מעג די טאכטער חתונה האבן מיט א כהן, איז דא אויך, א בת גר עמוני איז אוודאי כשר לכהונה, וואס איז די חידוש פון ר' יוחנן? זאגט רבא וכי תימא, עסטו וועלן זאגן אז די חידוש פון ר' יוחנן איז טאקע לשיטת ר' יוסי, וואס ר' יוסי האלט א טאכטער פון א גר איז כשר פארן כהן, איי וואס איז די חידוש פון ר' יוחנן? ווייל בהנך דראויין לבא בקהל, אבל האי דאין ראוי לבא בקהל לא, ווייל ס'וואלט געווען א הווה אמינא צו זאגן אז ווען זאגט ר' יוסי א טאכטער פון א גר מעג חתונה האבן מיט א כהן, נאר ס'איז א טאכטער פון א אנדערע סארט גר וואס איז ראוי לבא בקהל, מה שאין כן דא דער טאטע די עמוני איז נישט ראוי לבא בקהל, מיט די עמונית מעג ער חתונה האבן, אבער סתם מיט א אידענע טאר ער נישט, איז אפשר אזא טאכטער עט נישט טארן חתונה האבן מיט א כהן, אבער זאגט די גמרא וואס עפעס, כאילו וועם וואלט בכלל בייגעפאלן אז ס'דא א חילוק צווישן אזא טאכטער און אן אנדערע טאכטער, מנא ליה, כאילו וואס זאל וואס זאל בייפאלן אז א טאכטער פון א עמוני איז אנדערש פון א טאכטער פון יעדע גר? עסטו זאגן אז יא, ס'וואלט בייגעפאלן, ווייל דיליף מכהן גדול באלמנה, מ'העט זיך אפלערנען פון א כהן גדול וואס האט חתונה מיט א אלמנה, וואס די טאכטער וואס ווערט געבוירן פון א כהן גדול מיט א אלמנה טאר נישט חתונה מיט א כהן, וועל איך אויך זאגן אז ווען א עמוני האט חתונה מיט א עמונית, די טאכטער טאר נישט חתונה האבן מיט א כהן. אבער, זאגט די גמרא, קיינער וועט דאך אזוי נישט זאגן, ווייל וואס איז א פארגלייך בכלל? מה לכהן גדול באלמנה שכן ביאתו בעבירה, דער כהן גדול ווען ער וואוינט מיט די אלמנה איז דאך די ביאה אן עבירה, ביאתו בעבירה, מה שאין כן ווען א עמוני האט חתונה מיט א עמונית איז דאך די ביאה נישט א עבירה, איז וואסער פארגלייך האט דאס צו אלמנה לכהן גדול? עסט מיר וועלן זאגן חלל יוכיח, קענסט ברענגען א ראיה פון א חלל וואס א חלל וואס האט חתונה מיט א בת ישראל איז נישט ביאתו בעבירה, א חלל מעג חתונה מיט א בת ישראל פונדעסטוועגן טאמער ס'ווערט געבוירן א טאכטער טאר די טאכטער נישט חתונה האבן מיט א כהן, און ממילא ברענגען א ראיה פון דארט, אזוי ווי דארט טאר די טאכטער נישט חתונה מיט א כהן, די זעלבע זאך דא די עמוני מיט די עמונית וואס האבן חתונה, טאר די טאכטער נישט חתונה האבן מיט א כהן, אבער זאגט די גמרא דאס קען מען אויך אפפרעגן, מה לחלל שכן יצירתו בעבירה, דער גאנצער חלל איז באשאפן געווארן דורך עבירה, וויאזוי איז געווארן א חלל, אלמנה האט חתונה געהאט מיט א כהן גדול אדער א גרושה מיט א כהן הדיוט, און ס'איז געבוירן געווארן דאס קינד, ער איז דער חלל, מה שאין כן דא, די עמוני איז נישט געווען יצירתו בעבירה, ס'טייטש פון איין זייט האסטו א כהן גדול מיט א אלמנה, דארט איז ביאתו בעבירה, א חלל איז יצירתו בעבירה, איז קיין שום איינס איז נישט קיין פארגלייך צו א עמוני מיט א עמונית, עסטו זאגן כהן גדול יוכיח וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה, לאמיר מאכן א צד השווה פון אלמנה לכהן גדול מיט א חלל, הצד השווה שבהן, שאינו ברוב קהל, ובתו פסולה, אף כאן שאינו ברוב קהל ובתו פסולה, ס'טייטש, ביי ביידע, סיי ביי אלמנה לכהן גדול סיי ביי חלל, איז דא עפעס א צד פגם, דא איז ביאתו בעבירה, דא איז יצירתו בעבירה, און ביי ביידע זעט מען אז די טאכטער טאר נישט חתונה מיט א כהן, איז אויב אזוי לאמיר ארויסלערנען פון דארט אז די זעלבע זאך אן עמוני מיט אן עמונית וואס האבן חתונה, איז אויך דא א צד פגם, ווייל די טאטע די עמוני איז אסור לבוא בקהל, וועט מען אויך זאגן אז די טאכטער טאר נישט חתונה מיט א כהן. און פאר דעם דארף מען א חידוש פון ר' יוחנן אז ס'איז נישט אזוי, אבער זאגט די גמרא ס'איז אויך נישט ריכטיג קענסט נישט מאכן אזא צד השווה, ווייל מה להצד השווה שבהן, שכן יש בהן צד עבירה, ווי נישט ווי איז דא עפעס א עבירה, ביי אלמנה לכהן גדול, דאס אליין איז די עבירה, די אלמנה טאר נישט חתונה מיט די כהן גדול, די חלל איז דאך באשאפן געווארן פון אן עבירה, מה שאין כן אן עמוני וואס האט חתונה מיט אן עמונית, איז קיין שום עבירה נישט געשען, איז וועם וועט איינפאלן אז די טאכטער טאר נישט חתונה מיט א כהן? קען נישט זיין אז דאס איז די חידוש פון ר' יוחנן, ווייל יעדער פארשטייט אז לויט ר' יוסי מעג דעם טאכטער דא חתונה מיט א כהן, נאר וואס דען זאגט רבא בר עולא, דילמא בעמוני שנשא בת ישראל קאמרת, ס'טייטש מ'האט נישט גוט פארשטאנען די מימרא פון ר' יוחנן, דאס איז קלאר אז ווען א עמוני האט חתונה מיט א עמונית, ס'נישט געווען דא קיין שום איסור, נישט געווען דא קיין שום עבירה, איז אוודאי און אוודאי די טאכטער וואס ווערט געבוירן, איז פונקט ווי יעדע בת גרים וואס לויט רבי יוסי מעג חתונה מיט א כהן, נאר דא רעדט מען אן עמוני האט חתונה געהאט מיט א בת ישראל, וואס דאס איז שוין אן עבירה, ווייל עמוני טאר דאך נישט חתונה מיט א אידענע, איז אף על גב דביאתו בעבירה, דא וואס אפילו דביאתו בעבירה, בתו כשרה, מעג די טאכטער חתונה מיט א כהן דאס איז די חידוש פון רבי יוחנן, אמר ליה, ענטפערט עולא צו רבא, אין. טאקע דאס איז פשט, דאס איז באמת געווען די חידוש פון רבי יוחנן, דכי אתא רבין אמר רבי יוחנן, בת גר עמוני ובת מצרי שני, סיי א בת גר עמוני און סיי א בת מצרי שני, וואס טייטש די טאטע איז א עמוני, די טאטע איז א מצרי שני וואס האט חתונה געהאט מיט א בת ישראל בעבירה, איז רבי יוחנן אמר כשרה, זאגט רבי יוחנן פון דעסט וועגן די טאכטער מעג חתונה מיט א כהן, וריש לקיש אמר פסולה, ריש לקיש זאגט אז נישט, און די גמרא איז מסביר די מחלוקת, ריש לקיש אמר פסולה, דיליף לה מכהן גדול באלמנה, ריש לקיש לערנט ארויס פון א כהן גדול באלמנה, אזוי ווי א כהן גדול באלמנה וואס איז א ביאת איסור ס'איז ביאתו בעבירה, די טאכטער טאר נישט חתונה מיט א כהן, די זעלבע זאך א עמוני וואס האט חתונה מיט א בת ישראל, אדער א מצרי שני וואס האט חתונה מיט א בת ישראל, איז ביאתו בעבירה, און די טאכטער טאר נישט חתונה מיט א כהן. רבי יוחנן אמר כשרה, רבי יוחנן זאגט דא איז אנדערש, ווייל ווי מ'העט שוין זעהן רבי יוחנן לערנט ארויס פון א פסוק, נאר וואס? רבי יוחנן האט עס נישט קלאר געזאגט, נאר עס איז געווען א מעשה מיט ר' זכאי און רבי יוחנן, וואס פון די מעשה זעהן מיר פון וואו רבי יוחנן האט עס ארויסגעלערנט, נאר וואס דא אין די המשך וועמיר זעהן דריי גירסאות אין די מעשה צווישן ר' זכאי און רבי יוחנן, איז קודם די ערשטע גירסא, דתני ר' זכאי קמיה דרבי יוחנן, ר' זכאי האט פארגעלערנט א ברייתא פאר רבי יוחנן, ס'שטייט אין די ברייתא, כי אם בתולה מעמיו יקח אשה, אז א כהן גדול דארף נעמען א בתולה פאר א פרוי, נאר וואס? שטייט מעמיו, דרש'נט די ברייתא, להביא גיורת מכנה, אז א גיורת מכנה, מכנה מיינט מיסודה, א גיורת וואס איז א טאכטער פון א טאטע א גר און א מאמע א גיורת, און זי איז א בתולה פארשטייט זיך, מעג דער כהן גדול חתונה האבן מיט איר שהיא כשרה לכהונה. וואס מיינט מכנה? מכנה איז טייטש אז סיי די טאטע און סיי די מאמע זענען געווען פון די זעלבע פאלק, ס'טייטש זיי האבן געמעגט חתונה האבן צוזאמען, איז די טאכטער מעג חתונה האבן מיט א כהן. לאפוקי וואס און דאס איז לאפוקי ווען לאמיר זאגן א עמוני האט חתונה מיט א בת ישראל איז אזא טאכטער האלט די ברייתא וועט נישט טארן חתונה האבן מיט א כהן פארוואס ווייל ס'איז נישט מעמיו ס'איז נישט א גיורת מכנה אזוי זאגט רבי זכאי א ברייתא צו רבי יוחנן ואמר ליה זאגט רבי יוחנן צוריק צו רבי זכאי אני שונה איך קריג זיך מיט דיר ווייל איך האב אן אנדערע ברייתא וואס אין מיין ברייתא שטייט עמיו מעמיו ס'טייטש ס'שטייט מעמיו די איבעריגע מ' פון די מ' דרש'נט מען להביא בתולה הבאה משני עממין עס קומט מרבה זיין א בתולה א מיידל וואס קומט פון צוויי פעלקער איז ואת אמרת גיורת מכנה ותו לא וויאזוי זאגסטו נאר א גיורת מכנה איך זאג דיר קלאר איך האב א ברייתא א לימוד אז אפילו א געמישטע גיורת וואס קומט פון צוויי פעלקער מעג אויך חתונה האבן מיט א כהן יעצט ר' יוחנן זאגט נישט קלאר וועם ער מיינט דא וואס מיינט עס א בתולה הבאה משני עממין איז די גמרא גייט עס אויסקלארן דא זאגט די גמרא מאי שני עממין אילימא עמוני שנשא עמונית ומאי משני עממין דזכרים אסורים ונקבות מותרות היינו גיורת מכנה ס'טייטש וועסטו וועלן זאגן אז שני עממין מיינט די טאטע איז א עמוני די מאמע איז א עמונית פארוואס הייסן זיי שני עממין ווייל די טאטע איז פסול לקהל די מאמע נישט ווייל מ'האט דאך געזען די אלע דרשות עמוני ולא עמונית און במילא הייסט עס כאילו צוויי פעלקער און אויף דעם זאגט ר' יוחנן זאגט די צווייטע ברייתא אז זי מעג חתונה האבן מיט א כהן אבער דאס זאגט די גמרא דאס קען נישט זיין ווייל דאס מיינט דאך גיורת מכנה, אז די טאטע און די מאמע זענען פון די זעלבע פאלק, איז קען מען דאס נישט רופן משני עממין, אלא נאר, וואס האט ר' יוחנן געמיינט דא מיט א בתולה משני עממין, בעמוני שנשא בת ישראל, אז ווען אן עמוני האט חתונה מיט א בת ישראל, אפילו טאקע ס'איז באיסור, אפילו טאקע ס'איז אן עבירה, פון דעסטוועגן לערנט מען ארויס פון מעמיו, אז די טאכטער וואס ווערט געבוירן מעג חתונה האבן מיט א כהן, איז דא האבן מיר א מקור פון רבי יוחנן'ס שיטה און דאס האט רבי יוחנן געמיינט צו זאגן, ואיכא דאמרי, ברענגט אונז די גמרא א צווייטע גירסא אין די שקלא וטריא דא צווישן רבי זכאי און רבי יוחנן, אז אמר ליה, רבי יוחנן האט געענטפערט צו רבי זכאי קלאר, פריערט האט רבי יוחנן נישט גערעדט קלאר, רבי יוחנן האט געזאגט אז א בתולה הבאה משני עממין, און מ'האט געדארפט געוואויר ווערן וואס דאס מיינט, דא זאגט רבי יוחנן זייער קלאר, אני שונה עמיו מעמיו, להביא בתולה הבאה משני עממין, ומעם שיש בו שני עממין, ואת אמרת גיורת מכנה ותו לא, סטייטש דא זאגט רבי יוחנן איך וועל דיר זאגן וואס מיינט א בתולה הבאה משני עממין, א בתולה וואס קומט מעם שיש בו שני עממין, וועלכע פאלק איז דא אין דעם שני עממין? דאס איז עמונים און מואבים וואס ווי מ'האט געשמועסט, די מענער און די פרויען זענען נישט גלייך, די מענער זענען פסולים לקהל, די פרויען מעגן יא חתונה האבן לקהל, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, און ממילא זאגט רבי יוחנן דא קלאר אז מעמיו קומט מרבה זיין, אז ווען איינער פון די פעלקער, אן עמוני אדער א מואבי, וועט חתונה האבן מיט א בת ישראל, וואס אפילו טאקע די טאכטער וואס ווערט געבוירן איז משני עממין, מעג די טאכטער נאך אלץ חתונה מיט א כהן, דאס איז די מקור פון רבי יוחנן, נאר וואס, דא רעדט רבי יוחנן אביסל צו קלאר, ווייל דא זאגט רבי יוחנן אז איך רעד קלאר פון א עמוני אדער א מואבי וואס האט חתונה מיט א בת ישראל, אבער וואס טוט זיך מיט א מצרי, לויט די פריערדיגע גירסא איז יעדע מיידל וואס קומט משני עממין נישט קיין חילוק וואס די טאטע איז א עמוני א מואבי א מצרי האט חתונה מיט א בת ישראל קומט די מעמיו זאגן אז די טאכטער מעג חתונה מיט א כהן אבער לויט די צווייטע גירסא זאגט ער דווקא פון אזא פאלק וואס די מענער און די פרויען זענען נישט גלייך דאס איז דווקא אן עמוני מיט א מואבי א מצרי איז דאך די מענער און די פרויען האבן די זעלבע דין איז לויט די צווייטע גירסא רעדט נישט רבי יוחנן פון א מצרי פרעגט די גמרא להך לישנא בת מצרי שני דכשרה לכהונה מנא ליה פון ווי לערנט רבי יוחנן ארויס אז ווען א מצרי האט חתונה מיט א בת ישראל אז די טאכטער מעג חתונה מיט א כהן, וכי תימא עסטו וועלן זאגן דיליף מעמוני שנשא בת ישראל אז דו לערנסט טאקע ארויס פון אן עמוני, זאגט די גמרא מען קען עס נישט ארויסלערנען ווייל מה לעמוני שנשא בת ישראל שכן נקבות מותרות, ווען א עמוני האט חתונה מיט א בת ישראל די טעכטער וואס ווערן געבוירן זענען גראד מותר ווייל עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית, מה שאין כן א מצרי איז די ערשטע צוויי דורות אפילו נקבות זענען אויך פסול לבוא בקהל איז קען מען נישט ארויסלערנען א מצרי פון אן עמוני איי עסטו וועלן זאגן מצרי שני שנשא מצרית שניה יוכיח אז מען קען א ראיה ברענגען פון א מצרי שני וואס האט חתונה מיט א מצרית שניה וואס דארט די קינדער זענען שוין א דריטע דור מעגן חתונה מיט כהנים איז לאמיר א ראיה ברענגען פון דארט צו א מצרי שני וואס האט חתונה מיט א בת ישראל, אז די טאכטער מעג חתונה מיט א כהן, זאגט די גמרא מען קען נישט א ראיה ברענגען פון דארט, ווייל מה למצרי שני שנשא מצרית שניה שכן אין ביאתו בעבירה, א מצרי שני וואס האט חתונה מיט א מצרית שניה מעג חתונה האבן מיט איר, מה שאין כן א מצרי שני וואס האט חתונה מיט א בת ישראל וואס ביאתו בעבירה, איז מהיכא תיתי אז די טאכטער מעג חתונה מיט א כהן, נאר וואס דען, זאגט די גמרא עמוני שנשא בת ישראל יוכיח, וחזר הדין, מען לערנט עס ארויס פון ביידע צוזאמען, פון איין זייט האט מען א עמוני וואס האט חתונה מיט א בת ישראל, מעג די טאכטער חתונה מיט א כהן אפילו עס איז ביאתו בעבירה, פארוואס ווייל דאס לערנט מען דאך ארויס פון מעמיו, איי זאגסטו מען קען נישט ארויס לערנען פון א עמוני ווייל דארט איז נקבות מותרות, ביי א מצרי איז נישט נקבות מותרות, אויף דעם האב איך דיר א ראיה ברענגען פון א מצרי שני שנשא מצרית שניה, איי זאגסטו דארט איז נישט ביאתו בעבירה, גייט מען צוריק צו א עמוני מיט א בת ישראל, לא ראי זה כראי זה, לא ראי זה כראי זה, הצד השווה פון ביידע, אז אפילו די טאטע איז א פסול לבוא בקהל, פון דעסט וועגן די טאכטער מעג חתונה מיט א כהן, איז דא אויך א מצרי שני וואס האט חתונה מיט א בת ישראל, מעג די טאכטער חתונה מיט א כהן. זאגט די גמרא אמר רב יוסף, זאגט רב יוסף היינו דשמענא ליה לרב יהודה דאמר עמיו מעמיו, ולא ידענא מאי קאמר, כ'האב געהערט אמאל פון רב יהודה אז ער האט געהאט א דרשה פון עמיו מעמיו, איך האב נישט געוואוסט טאקע וואס די דרשה, איך האב נישט פארשטאנען וואס די דרשה, יעצט פארשטיי איך דאס איז טאקע געווען די דרשה, אז ווען אן עמוני וואוינט מיט א בת ישראל, די טאכטער וואס ווערט געבוירן מעג חתונה מיט א כהן, ברענגט אונז די גמרא נאך א גירסא אין די שקלא וטריא צווישן רבי זכאי און רבי יוחנן, כי אתא רב שמואל בר רב יהודה אמר, הכי תנא קמיה, אזוי האט רבי זכאי פארגעלערנט פאר רבי יוחנן וואס טייטש לויט די גירסא האט רבי זכאי פארגעלערנט א גאנצע אנדערע ברייתא, וואסערע ברייתא האט ער פארגעלערנט אזוי, ער האט געזאגט קודם וועט מען לערנען די ווערטער פון די ברייתא, און באלד עמיר זעהן די גמרא וועט מפרש זיין וואס די ברייתא מיינט צו זאגן, איז די ברייתא זאגט אזוי, אשה עמונית כשרה, בנה מעמוני פסול, ובתה מעמוני כשרה, במה דברים אמורים בעמוני ועמונית שנתגיירו, אבל בתה מעמוני פסולה, דאס איז די לשון הברייתא, דאס האט רבי זכאי פארגעלערנט פאר רבי יוחנן, אמר ליה האט רבי יוחנן געזאגט צו רבי זכאי, פוק תני לברא, גיי לערן די ברייתא אינדרויסן, וואס טייטש, ס'איז נישט ריכטיג, די ברייתא איז נישט ריכטיג, און וואס איז פשט, וואס פשט די ברייתא איז נישט ריכטיג, איז רבי יוחנן מפרש פאר רבי זכאי פארוואס די ברייתא איז נישט ריכטיג, זאגט ער אזוי, מאי דאמרת, דאס וואס דו האסט אנגעהויבן די ברייתא די ערשטע שטיקל פון די ברייתא אשה עמונית כשרה, דאס ביסטו אוודאי גערעכט, עמוני ולא עמונית, יעדער ווייסט עמוני ולא עמונית, אוודאי איז א אשה עמונית טאקע כשרה, ווייטער דאס וואס שטייט ווייטער אין די ברייתא, בנה מעמוני פסול, אז די טאכטער פון אן עמוני איז פסול, אוודאי, דהא עמוני הוא, ס'איז טייטש די זון פון א עמוני איז אן עמוני, טאר טאקע נישט חתונה האבן מיט א אידענע. ווייטער וואס שטייט ובתה מעמוני כשרה, אז די טאכטער וואס ווערט געבוירן איז אויך אן עמוני איז זי כשר, איז למאי, וואס די חידוש? אילימא לבא בקהל, חתונה צו האבן מיט א איד, השתא אמה כשרה, היא מיבעיא, ס'האט די ברייתא האט זיך דאך אנגעהויבן אז אשה עמונית איז כשרה, איז פארשטייט זיך אז בתה איר טאכטער איז אויך כשרה, וואס איז די חידוש? אלא נאר, אוודאי מיינט די ברייתא צו זאגן לכהונה, אז זי איז כשרה לכהונה, די מאמע, די גיורת אליין, טאר נישט, אבער די טאכטער, די עמונית, איז כשרה לכהונה, איז אויף דעם זאגט די ברייתא, במה דברים אמורים, בעמוני ועמונית שנתגיירו, דאס איז נאר ביי א עמוני וואס האט חתונה מיט א עמונית, זיי האבן זיך מגייר געווען, זיי האבן געהאט א טאכטער, די טאכטער, וואס איז א גיורת מכנה בעצם, זי איז זי נולד בהיתר די טאכטער מעג חתונה מיט א כהן אבל אבער זאגט די ברייתא בתה מעמוני פסולה וואס מיינט דאס בתה מעמוני מאי בתה מעמוני אילימא עמוני שנשא עמונית היינו גיורת מכנה בתה מעמוני קען נישט זיין עמוני האט חתונה מיט עמונית אלא נאר וואס מיינט די ברייתא צו זאגן עמוני שנשא בת ישראל אז ס'טייטש אז די היתר פאר א עמונית חתונה צו האבן מיט א כהן איז נאר ווען סיי די טאטע און סיי די מאמע ביידע זענען גרים, די טאטע איז אן עמוני די מאמע איז אן עמונית, דעמאלטס מעג די טאכטער חתונה מיט א כהן, אבער ווען די טאטע איז אן עמוני און די מאמע איז א בת ישראל, דעמאלטס טאר די טאכטער נישט חתונה מיט א כהן, אזוי שטייט דא אין די ברייתא. אמר ליה זאגט רבי יוחנן צו רבי זכאי, פוק תני לברא, גיי לערן דאס פאר אינדרויסן, וואס טייטש ס'איז נישט ריכטיג, אונז האמיר א דרשה פון עמיו מעמיו, אז אפילו ווען די טאטע איז אן עמוני די מאמע איז א בת ישראל זיי האבן נישט געטארט חתונה האבן, פון דעסטוועגן די טאכטער מעג חתונה מיט א כהן. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, מצרי ואדומי אינן אסורין וכו', אז א מצרי און א אדומי זענען נאר אסור דריי דורות, אבער די איסור פון דריי דורות איז סיי אויף זכרים סיי אויף נקבות, אזוי האט געזאגט די תנא קמא, איז רבי שמעון האט זיך געקריגט אויף דעם, און רבי שמעון האט געזאגט אז ביי מצרי ואדומי, טאקע ביי מענער איז דא א איסור פון דריי דורות, אבער פרויען זענען גראד מותר, פארוואס? אלס קל וחומר פון עמון און מואב, אז מאדך עמוניים און מואביים, וואו די מענער זענען אסור לעולם ועד, ווערן די פרויען גראד מותר, אזוי ווי מען האט געזען עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. כל שכן א מצרי ואדומי, וואו די מענער זענען נאר אסור דריי דורות, איז כל שכן די פרויען זענען גראד מותר, אזוי האט ר' שמעון געזאגט. האבן די חכמים אים צוריק געזאגט, פון וואו ווייסטו דאס, טייטש, דיין לימוד איז א קבלה פון דיין רבי'ס, אדער די גאנצע זאך איז געבויט אויף די קל וחומר, ווייל טאמער די גאנצע זאך איז געבויט אויף די קל וחומר, האמער אונז א פירכא אויף דיין קל וחומר. זיי האבן נישט געזאגט וואס די פירכא, אבער א פירכא האמער. האט רבי שמעון געענטפערט, קודם כל, לא כי, ס'טייטש קיין פירכא האט עטס נישט. חוץ פון דעם, זאגט רבי שמעון כ'האב עס בקבלה פון מיינע רבי'ס אז אזוי איז די דין. איז פרעגט אונז די גמרא, מאי תשובה, וויאזוי וואלטן די חכמים אפגעפרעגט ר' שמעון'ס קל וחומר? ענטפערט די גמרא, אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן, משום דאיכא למיפרך, מ'קען עס אפפרעגן אזוי, מ'קען א ראיה ברענגען פון עריות, עריות יוכיחו שלא אסר בהן אלא עד שלשה דורות, אחד זכרים ואחד נקבות, ס'טייטש עריות, די איסור פון עריות איז נאר ביזן דריטן דור, די תורה לאזט נישט חתונה מיט אלע עריות מיט אלע קרובות, ס'טייטש א טאטע טאר נישט חתונה מיט א טאכטער, אויך נישט מיט אן אייניקל, אבער א אור אייניקל מעג מען שוין, מדאורייתא על כל פנים, זעהן מיר דאך אז עריות איז א איסור פון דריי דורות, אבער פון דעסטוועגן איז עס סיי אויף זכרים און סיי אויף נקבות, און ממילא דאס איז די תשובה פון די חכמים צו ר' שמעון, אז דו זעהסט ס'איז דא אזא זאך א איסור פון דריי דורות סיי אויף זכרים סיי אויף נקבות, איז די זעלבע זאך ביי א מצרי ואדומי, איז די איסור אויך דריי דורות סיי אויף זכרים סיי אויף נקבות. איי פרעגט די גמרא וואס סארט פירכא איז דאס, ווילסטו א ראיה ברענגען פון עריות, מה לעריות שכן כרת, ביי עריות איז דא כרת, ביי מצרי ואדומי איז נישטא קיין כרת, אפילו א לאו נישט דא ס'איז נאר א עשה, וויאזוי ווילסטו א ראיה ברענגען פון עריות, נאר וואס דען, ממזר יוכיח, מען קען א ראיה ברענגען פון ממזר, וואס ביי ממזר איז נישט דא קיין כרת, טאמער איינער האט חתונה מיט א ממזר, פונדעסטוועגן, א ממזר איז שייך סיי ביי זכרים סיי ביי נקבות, אז ס'דא א ממזר איז דא א ממזרת, איז די זעלבע זאך, מצרי ואדומי איז אויך סיי ביי זכרים סיי ביי נקבות. פרעגט די גמרא וואס ברענגסטו א ראיה פון ממזר, מה לממזר שכן אינו ראוי לבא בקהל לעולם, א ממזר איז דאך אן אייביגע איסור, דא רעדט מען דאך פון דריי דורות, א מצרי ואדומי איז נאר אויף דריי דורות, און וואס ברענגסטו א ראיה פון ממזר, נאר וואס דען זאגט די גמרא ס'א צד השווה, עריות יוכיחו, וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה, הצד השווה שבהן, א צד השווה פון די ביידע, פון ממזר און עריות, שאסורין, ואחד זכרים ואחד נקיבות, אף אני אביא מצרי און מצרית, שאסורין ואחד זכרים ואחד נקיבות, ס'טייטש פון די צד השווה זאל מען ארויסלערנען אז די איסור פון מצרי ואדומי איז סיי אויף זכרים סיי אויף נקיבות, דאס איז די פירכא פון די חכמים צו ר' שמעון, די צד השווה, זאגט די גמרא, וואס סארט צד השווה איז דאס? מה להצד השווה שבהן, שכן יש בהן צד כרת, ווי נישט ווי, סיי ביי עריות און סיי ביי ממזר איז דא א צד כרת, איז ביי עריות איז דא כרת אליין, ביי ממזר טאקע נישט דא קיין כרת טאמער איינער האט חתונה מיט א ממזר, אבער ווי נישט ווי וויאזוי איז די ממזר געשען, ס'איז אויך געשען ווייל איינער האט אמאל עובר געווען אויף איסור כרת און ס'איז געבוירן געווארן דער ממזר, איז קען זיין פארדעם האט די תורה מחמיר געווען אויף די איסור סיי ביי זכרים און סיי ביי נקבות, אבער קען זיין א מצרי ואדומי וואס קיינער האט נישט עובר געווען אויף א איסור כרת, קען זיין דארט איז די איסור נאר אויף זכרים, אבער נקבות ווערן גראד מותר, און וואסערע פירכא האבן די חכמים געהאט צו ר' שמעון? ענטפערט די גמרא ורבנן, וואס טאקע איז געווען די חשבון פון די חכמים? וואס איז געווען די פירכא פון די חכמים? מחלל דחייבי עשה וכר' אליעזר בן יעקב, וואס טייטש די חכמים האבן געהאלטן כשיטת ר' אליעזר בן יעקב, וואס ר' אליעזר בן יעקב האלט יש חלל מחייבי עשה, ס'טייטש אזוי, שטייט אין די תורה אז א כהן גדול דארף חתונה האבן מיט א בתולה, והוא אשה בבתוליה יקח ס'א מצוות עשה, וואס איז טאמער א כהן גדול פאלגט נישט די עשה, ס'טייטש אזוי ער איז נישט עובר אויף א לאו, האט נישט חתונה מיט א אלמנה אדער מיט א גרושה, נאר האט חתונה מיט א מיידל וואס מ'האט מאנס געווען צו מפתה געווען, וואס א זונה הייסט זי נישט? און א חייבי לאווין איז נישט דא דא, ער איז סך הכל עובר אויף די עשה, וואס איז די דין יעצט מיט די קינדער? האלט רבי אליעזר בן יעקב אז אפילו ער האט נאר עובר געווען אויף א עשה, האבן די קינדער א דין פון חללים, ס'טייטש סיי די זכרים סיי די נקבות ביידע זענען חללים, און ממילא די חכמים האלטן פונקט ווי רבי אליעזר בן יעקב, און מיט דעם פרעגן זיי אפ רבי שמעון, פארוואס? ווייל זיי האבן א צד השווה פון די חלל מחייבי עשה, מיט עריות אז וואס? ס'גייט אזוי, קודם כל, ס'הייבט זיך אן מיט עריות אז וואס? וואס זאגסטו ר' שמעון אז די איסור פון דריי דורות ביי מצרי ואדומי איז נאר פאר זכרים נישט פאר נקבות? מ'זעהט ביי עריות ס'איז נישט אזוי, די איסור פון עריות איז אויף דריי דורות, סיי זכרים סיי נקבות. איי וועסטו מיר אפפרעגן, ביי עריות איז דא כרת מה שאין כן ביי מצרי ואדומי, איז אויף דעם קען איך דיר זאגן א חלל מחייבי עשה, וואס דארט איז נישט דא קיין כרת, דארט זעט מען אויך סיי ביי זכרים סיי ביי נקבות. איי אויף דעם וועסטו מיר אויך אפפרעגן, אז א חלל מחייבי עשה ווי נישט ווי איז יצירתו בעבירה, ס'טייטש דער טאטע דער כהן גדול האט עובר געווען אויף א עשה, ס'איז געבוירן געווארן דער חלל, מה שאין כן ביי מצרי ואדומי וואס קיינער האט נישט עובר געווען קיין שום עבירה, איז אויף דעם קען מען צוריק גיין צו עריות, ביי עריות האט אויך קיינער נישט עובר געווען אויף קיין שום עבירה. ס'טייטש דאס אז א טאטע טאר נישט חתונה מיט זיין טאכטער, דאס איז א איסור אויף יעדע טאטע מיט יעדע טאכטער אן דעם וואס קיינער איז עובר אויף א עבירה, און דארט זעט מען אויך אז א זאך וואס ציט זיך דריי דורות איז סיי אויף זכרים סיי אויף נקבות, נאר וואס דען, כרת איז אהין און צוריק, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, די צד השווה פון ביידע לערנט מען ארויס אז א מצרי ואדומי ציט זיך די איסור דריי דורות סיי ביי זכרים סיי ביי נקבות, איי אויב אזוי זאגט די גמרא ומאי לא כי, ר' שמעון זאגט צוריק צו די חכמים ס'איז נישט ריכטיג, ענקער פירכא איז נישט ריכטיג פארוואס נישט, איז הכי קאמר להו, ר' שמעון מיינט אזוי צו זאגן, לידידי לא סבירא לי דר' אליעזר בן יעקב, איך קודם כל קריג זיך אויף ר' אליעזר בן יעקב, און איך האלט בכלל נישט אז יש חלל מחייבי עשה, און ממילא לויט מיר, איז די גאנצע פירכא די גאנצע צד השווה נישט ריכטיג, און נאך מער, ווי רשי רעדט אויס, קענסט מיר נישט מאכן א צד השווה פון עריות מיט חלל מחייבי לאוין, ווייל דאס קען מען אויכעט אפפרעגן, ווייל ביי עריות איז דא כרת, ביי חלל מחייבי לאוין איז לפחות דא א לאו, ביי א מצרי ואדומי איז סך הכל דא א עשה, איז קענסט נישט ארויסטענה'ן פון חייבי לאוין און פון חייבי כריתות צו א מצרי ואדומי, און ממילא זאגט ר' שמעון צו די חכמים, איך האלט נישט פון ענקער פירכא, נאר וואס דען, לדידכו דסבירא לכו כר' אליעזר בן יעקב, אפילו לשיטתכם, וואס עטס האלטס ווי ר' אליעזר בן יעקב, אז יש חלל מחייבי עשה, ממילא האט עטס א צד השווה, פונדעסטוועגן זאג איך אייך, הלכה אני אומר, אז כ'האב עס בקבלה פון מיין רעבעס, אז א מצרי ואדומי איז די איסור נאר פאר מענער אבער פרויען זענען גראד מותר, און ממילא איז עס נישט א לימוד פון א קל וחומר וואס מ'קען אפפרעגן, ס'איז א קבלה וואס דאס קען מען נישט אפפרעגן. זאגט יעצט די גמרא, תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אמר להן ר' שמעון, ר' שמעון האט געזאגט צו די חכמים, הלכה אני אומר, קודם כל, כ'האב עס בקבלה פון מיינע רעבעס, ועוד, מקרא מסייעני, און נאך מער, כ'האב א ראיה פון א פסוק, בנים ולא בנות, ס'טייטש שטייט אין פסוק בנים אשר יולדו להם דור שלישי, איז דרש'נט ער בנים ולא בנות, די היתר פון דור שלישי, ס'טייטש די איסור פון די ערשטע צוויי דורות, איז נאר פאר בנים, נישט פאר בנות, די בנות פון די מצריות און די אדומיות זענען גראד מותר, א ראיה צו ר' שמעון. זאגט די גמרא תנו רבנן, מ'האט טאקע אזוי געלערנט אין א ברייתא, בנים ולא בנות דברי ר' שמעון, אזוי דרש'נט ר' שמעון, אמר ר' יהודה, ר' יהודה קריגט זיך אויף דעם, און ר' יהודה זאגט אז די איסור פון דריי דורות איז אויכעט ביי בנות, און פארוואס איי שטייט דאך בנים, לכאורה בנים ולא בנות, זאגט ר' יהודה ניין, הרי הוא אומר בנים אשר יולדו להם דור שלישי, פון אשר יולדו דרש'נט מען הכתוב תלאן בלידה, זעהן מיר די תורה האט תולה געווען בנים בלידה, וואס פשט פון דעם? זאגט רשי צוויי פשטים, אדער איז פשט, בנים אשר יולדו, די תורה האט עס תולה געווען בלידה, ס'טייטש סיי זכרים ווערן געבוירן, סיי נקבות ווערן געבוירן, קענסט נישט א ראיה ברענגען אז מ'רעדט דא נאר פון זכרים. א צווייטע פשט זאגט רשי אז הכתוב תלאן בלידה, ס'טייטש וויאזוי ווייסט מען צו איינער איז א מצרי שני' אדער א מצרי שלישית, וועלכע דור ער איז, אין וואס איז מען עס תולה אין די טאטע אדער די מאמע, איז דא זאגט רבי יהודה הכתוב תלאן בלידה, אז אלעס איז תלוי אין די מאמע, טאמער די מאמע איז א מצרית ראשונה, איז די קינד א שניה, טאמער די מאמע איז א שניה, איז די קינד א שלישית, אלץ קוקט מען אויף די מאמע, און ממילא, דאס קען מען נאר זאגן, טאמער די מאמע כאפט אויף איר א איסור ביז דריי דורות, אבער טאמער זאגסט מיר ווי ר' שמעון, אז די מאמע איז גראד מותר, איז אוודאי און אוודאי די קינד גראד מותר, און ממילא על כל פנים, לויט ביידע פשטים זאגט רבי יהודה אז די איסור פון דריי דורות איז סיי ביי מענער און סיי ביי פרויען, זאגט די גמרא, אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, אי לאו דאמר רבי יהודה, הכתוב תלאן בלידה, ווען נישט רבי יהודה האלט אזוי, אז נקבות זענען אויכעט אסור ביזן דריטן דור, לא מצא ידיו ורגליו בבית מדרש, וואלט ער נישט געטראפן די הענט און די פיס אין בית מדרש, וואס טייטש ער וואלט זיך נישט געקענט קיין עצה געבן מיט א זאך וואס ער האט געזאגט א צווייטע מאל, וואס האט ער געזאגט א צווייטע מאל, ווייל כיוון דאמר מר רבי יודא אליין זאגט דאך קהל גרים איקרי קהל, אז קהל גרים איקרי קהל, וואס טייטש די אלע מענטשן וואס טארן נישט חתונה האבן בקהל, וואס זענען פסולי קהל, טארן אויך נישט חתונה האבן מיט א גר, אויב אזוי לויט רבי יודא מצרי שני במאי יטהר, וואס טייטש טאמער רבי יודא האלט ווי רבי שמעון אז די איסור ביז דריי דורות איז נאר פאר מענער נישט פאר פרויען, איז וויאזוי קען סתם אזוי אנקומען א מצרי צו א דריטע דור, ס'עט דאך נישט זיין אזא זאך, ס'טייטש אפילו צום צווייטן דור העט מען נישט קענען אנקומען, פארוואס? ווייל לאמיר זאגן ס'דא דא א מצרי, די ערשטע דור, ער איז א גר, ער טאר נישט חתונה האבן מיט א אידענע, ער איז די ערשטע דור, וויל ער יעצט חתונה האבן מיט א מצרית, אבער ער קען נישט, ווייל רבי יודא זאגט דאך אז קהל גרים איקרי קהל, פשט ער, דער מצרי אליין, אים קען מען נישט רופן קהל, ווייל ער איז דאך נאכנישט די דריטע דור, פאר די דריטע דור, פאר ער טאר נישט חתונה האבן מיט א אידענע הייסט ער זעכער נישט קהל, אבער די פרוי די מצרית וואס זי איז שוין מותר גראד, טאמער רבי יודא האלט ווי רבי שמעון איז זי מותר גראד, איז זי הייסט גראד קהל, קומט אויס אז ער טאר נישט חתונה האבן מיט איר, ער וועט קיינמאל נישט זיין א צווייטע דור, כל שכן נישט קיין דריטע דור, ס'וועט קיינמאל נישט אנקומען צו די היתר פון די תורה צו דור שלישי יבא להם בקהל השם, און נאך מער לאמיר זאגן דער מצרי דער ערשטער דור האט חתונה מיט א ממזרת, איז ווייטער ער וועט נישט אנקומען צו די דור שלישי יבא להם בקהל השם, ווייל דעמאלטס עלן אלע זיין קינדער עד סוף כל הדורות האבן א דין פון ממזרים, ס'וועט קיינמאל נישט צוקומען צום היתר פון דור שלישי, נאר וואס דען, היות רבי יודא קריגט זיך אויף ר' שמעון, און רבי יודא האלט אז די איסור פון דור שלישי איז סיי ביי מענער סיי ביי פרויען, יעצט שטימט שוין זייער גוט, ווייל דער מצרי דער ערשטער דור מעג חתונה האבן מיט די מצרית דער ערשטער דור, ווייל ביידע הייסן נישט קהל, די זעלבע זאך די צווייטע דור מיטן צווייטן דור, און די דריטע דור טאקע וועלן זיין כשר'ע אידן, זיי וועלן זיין די דור שלישי יבא להם בקהל השם. איי זאגט די גמרא, וואס איז די פראבלעם? ווער זאגט, דילמא דאי עבר ונסיב, ס'טייטש קען זיין אוודאי רבי יודא האלט פונקט ווי רבי שמעון, איי זאגסטו מ'וועט קיינמאל נישט צוקומען צום דריטן דור? זאג איך דיר טאקע ביסט גערעכט, נארמאל איז נישט דא אזא זאך מ'קומט אן צום דריטן דור, פארוואס ווייל די מצרי די ערשטע דור טאר נישט חתונה האבן מיט די מצרית די ערשטע דור, נאר וואס טאמער ער האט עובר געווען, ער האט עובר געווען אויף די תורה און האט יא חתונה געהאט, דעמאלטס זאגט די תורה אז די דריטע דור איז יבא בקהל השם, זאגט די גמרא ניין, דאס קענסטו נישט זאגן ווייל דאי לא כתב קרא, די תורה רעדט נישט פון קיין העטעך וועטעך'ס, ס'איז נישט קיין דבר שכיח אז מען זאל עובר זיין אויף עבירות אזוי, און מילא קען נישט זיין אז פון דעם האט די תורה גערעדט דור שלישי יבא להם בקהל השם, און מילא אז ס'שטייט אין די תורה דור שלישי מוז עס זיין אויף א גלייכע אופן, נישט דורך אן איסור, איי זאגט די גמרא אזוי, הרי ממזר דאי וכתביה קרא, די גאנצע ממזר איז אויך א העטעך וועטעך, ס'איז דאך נישט קיין מילתא דשכיח ס'זאל געשען ממזרים, ס'געשענט אויך פון א איסור, פון דעסט וועגן זעט מען אז די תורה רעדט פון דעם לא יבא ממזר בקהל השם, ענטפערט די גמרא, דאי לאיסורא כתב, דאי להתירא לא כתב, ס'טייטש יא, אוודאי ווען ס'קומט צו א איסור, זאגט די תורה א דאי א העטעך וועטעך, פארוואס? ווייל וואס האט געשענט אבער דאס האט געשען, ס'טייטש, וואס איז טאמער איינער האט עובר געווען אויף חייבי כריתות, וואס איז די דין פון די קינד? זאגט די תורה, די קינד איז א ממזר. אבער ווען עס קומט דא, דארף די תורה זאל זאגן דור שלישי יבא להם בקהל השם, א היתר וואס איז געבויט אויף א איסור וואס מענטשן האבן עובר געווען עבירות? דאס קען נישט זיין. איי זאגט די גמרא, מען זעט יא אזא פלאץ, הרי מחזיר גרושתו דאי להיתירא וכתביה, א מחזיר גרושתו, זאגט די תורה, לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה, אז מען טאר נישט צוריק חתונה מיט א גרושה וואס האט חתונה געהאט מיט א צווייטע, אבער דער פסוק פירט אויס כי תועבה היא, און חזל דרש'נען אז אפילו טאמער איינער האט עובר געווען און צוריק חתונה געהאט מיט זיין גרושה נאכדעם וואס מען טאר נישט, פון דעסט וועגן אז ס'וועט געבוירן ווערן א טאכטער, איז די טאכטער מותר לכהונה, פארוואס ווייל כי תועבה היא, נאר די פרוי אליין די גרושה אליין, די חתונה איז א תועבה אבער די קינדער וואס ווערן געבוירן זענען נישט קיין תועבה, איז וואס זעהן מיר דא? אז די תורה געבט א היתר פאר די טאכטער חתונה צו האבן מיט א כהן, אפילו ס'איז נישט קיין מילתא דשכיח, ווייל דער מחזיר גרושתו איז דאך אן עבירה, זעט מען די תורה רעדט יא פון העטעך וועטעכס פון עבירות פון זאכן וואס זענען נישט שכיח, ענטפערט די גמרא ס'איז נישט ריכטיג, התם משום עיקר איסורא הוא דכתביה, דארט שרייבט עס די תורה אלס א צווייטע סיבה, די תורה וויל זאגן כי תועבה היא אז ס'איז אן עבירה חתונה צו האבן מיט א גרושה ס'איז דא א איסור פון מחזיר גרושתו, דרך אגב דרש'נט מען פון דעם אז די טאכטער איז נישט אזוי די טאכטער ס'וועט געבוירן ווערן ט מעגן חתונה מיט א כהן, אבער ס'איז אלץ דרך אגב, דו ווילסט מיר זאגן אז די תורה זאגט בפירוש א פסוק דור שלישי יבא להם בקהל השם אז די איינציגסטע וועג דאס קען געשען איז דורך א איסור? דאס קען אוודאי נישט זיין, און ממילא אזוי ווי מ'האט געזאגט, ר' יהודה אוודאי קריגט זיך אויף ר' שמעון.